דוד המלך זאגט אין תהילים, שתולים בבית השם, מען איז אזוי ווי איינגעפלאנצט אינעם אייבערשטנ'ס הויז, אבער בחצרות אלוקינו, ווען מען גייט ארויס אין הויף, איז שוין א פריחה צו צופליען, די חכמה איז לכו בנים שמעו לי, ווען עטס גייטס אוועק, לכו, דעמאלט זאלט עטס מיך אויסהערן. אז מען זיצט אין בית מדרש אוודאי איז יעדער וואויל. אה איים סארי נישט היינט, היינט איז דא פעדאפיילס אין שולעך אבער עניוועי. די חכמה איז זאלסט צושטעלן אזא מין ארבעט אז אפילו ווען דו ביסט נישט דא זאל עס אויך גיין ווייטער. משל, איך בין זיכער אז יעדער פארשטייט אז איך וועל נישט לעבן אייביג, ענד איף איי דאונט סעטל עווריטינג נאו איז דאס איז א פראבלעם. עניוועי, למעשה די יוגנט האבן זיך אויסגעלערנט פון מיר צו באקומען. קארעדזש! געקומען די וויקטימס קעגן טויבענפעלד ס'האלטן אין איין קומען מענטשען פאר וואס מהאט שוין נישט קיין מורא היינט שידוכים די מעדזשיק ווארד דעי קאדנט קעיר לעס ענימאר די אלע זאכן וואס מהאט אונז אויסגעלערנט שגעונות איז היינט געשטארבן. טארסט נישט גיין מיט אזא קאוט ווייל דאס איז נישט פאר שידוכים דו טארסט נישט גיין אזוי מוזט גיין מיט אן אלטן גראבן וואלענעם קאוט וואס איז שווער און ס'האט די אפענע פראנט. ס'זאל אריין קומען די קאלטע לופט, ס'קאסט פֿינף הונדערט דאלער, פֿיר הונדערט דאלער, מען דארף עס געבן דריי קלינינג, מען גייט דא צו פעט אלבערטס, מען קויפט אזא דאפל בעג קאוט, קאסט דרײַסיק דאלער, און ס'איז גוט אויף פֿינף יאר. דאס איז עכטע פעדער דאון, פעדערן, סתם א חי. עניוועי, מען דארף עס נישט געבן דריי קלינינג, מען קען עס וואשן. די אלע אלטע זאכן וואס מ'האט אונז געוואלט אויסלערנען ווייל אינדערהיים איז אזוי געווען. מיינט נישט אז היינט איז נישט דא בעסערע סיסטעם. שוין. דעטס איט. עניוועי, דער עולם איז געווארן צוגעוואוינט, יו העוו טו פייט פאר יור רייטס. יעצט, כ'האב אן אנקאנפירמד ריפארט, איך נעם איין דיסקלעימער און נאך א דיסקלעימער, קודם האב איך מורא פאר לאוסוטס, נאכדעם האב איך מורא פשוט אז די משפחה פון ברייער זאל מיך נישט קומען הרג'נען. נאר מ'זאגט מיר אז ברייער איז נישט געווען דאס וואס אונז מיין מיר ער איז געווען, און ער האט אנגערייצט אסאך בחורים, און ער האט געטון וואס מ'דארף נישט. און די בחורים האבן זיך אין אים נוקם געווען. ס'קען זיין ס'איז נישט אמת, איך נעם זעקס דיסקלעימערס. באט דאס אז ער האט געפאט, געפאטשקעט מיט בחורים, דאס האב איך. איינער וואס שרייט היינט אז ער איז אומגליקליך פון דעם, קען זיין ער איז א ליגנער, איך נעם דיסקלעימער. דער עולם וויל שלאגן די חברה, מ'גייט שוין שלאגן, ס'דא איינער אין מאנסי האט אנגעמאקלט דעם יואלי וועבער, ס'איז געווארן א נייע וועלט. עניוועי.

דארט האט ער זיך עפעס אנגעשטעלט אין מאנרא, כ'ווייס. בקיצור, ער האט מורא געהאט. די וואך הער איך איז געקומען נאך א בחור אויף ווילימסבורג צו זיינע עלטערן, און דער זעלבער חברה'מאן האט אים נאכאמאל מכשיל געווען. דער חברה'מאן דארף נישט גיין אין א תפיסה, ער דארף גיין אין א משוגעים הויז, ער זעהט דאך וואס ס'גייט דא פאר. אנבעליוועבל. עניוועי, ער איז געגאנגען אין הילל טייטל וואלד מאן אזוי האב איך געהערט איך נעם א דיסקלעימער אויף דעם אויך און ער האט געזאגט פארן בחור גיי נײַן וואן וואן זאגט ער ביסט משוגע איך וועל נישט קענען טוהן א שידוך האט ער גערופן דעם ערשטן בחור דער וואס איז געווען מיט אים א מעשה אפאר חדשים צוריק זאגט ער דו ביסט אינטערעסירט צו גיין דו האסט דאך נאר נישט געוואלט גיין ווייל איך האב נישט געלאזט איך לאז דיך גיין פרעגט ער וואס איז געשעהן פארוואס לאזטו זאגט ער איך בין שוין דרײַסיק יאר ביי די משמרת הצניעות גארנישט ארבעט נישט, שלעק געבן ארבעט נישט, דעיס ארבעט נישט, יענץ ארבעט נישט, איין זאך וואס ארבעט, נחום ראזענבערג'ס מעטאדע, דעיס איט איט ווארקס א הונדערט פערסענט, איך לאז דיך גיין, זאגט ער פיין, איז ער געגאנגען, און ער האט פארציילט פאר די פאליס, ס'האט געדויערט אפאר טעג פארשטייט זיך, און למעשה האט מען אים יעצט אויפגעפיקט, אפריהענדעד. נאך א חזר אראפ פון די גאס. יעצט וויאזוי הייסט דער חזר? אה, דאס איז א סוד פאר גאנץ. בראָט, חזר הײסט, אױף ייִדיש הײסט ער יאָסעף, יאָסעף הערש שװאַרץ, און אױף ענגליש הײסט ער דזשאָסעף שװאַרץ. און װאָס איז געװען דאָ? ס'איז דאָ אײנער, װאָס ער איז אױך געװען אַ װיקטעם, װאָס ער איז דורך דעם סיסטעם, און ער האָט געװוּנען. כ'װיל נישט זאָגן זײַן נאָמען. ער איז מיט אים מיטגעגאַנגען יעדן טריט און האָט אים באַגלײט, װײַל ער קען שױן דעם סיסטעם. רבותי, איך װיל ענק זאָגן, דער סוף גײען די בחורים הרגענען, שיסן, זײ האָבן שױן געקױפֿט אַמאָל אַ מאַשין-גאַן, זײ װילן טאָן כּל-דבֿר-אָסור, װײַל זײ קענען. די כעס איז אזוי גרויס אז זיי קענען זיך נישט באהערשן. איך גיי זאגן אויף ברייען האבן זיי גענומען די זעלבע וואס מ'האט גענוצט פאר די פאלשע גיטין דעם לעקטער מאשין די צו געבן א שאק האבן זיי אויף אים גענוצט און ער איז אנטלאפן פון די קאר און ער האט געכאפט א ער איז אראפגעפאלן און געכאפט א סטראוק איך ווייס נישט צו ס'איז אמת נאר איך וויל אייך זאגן רבותי ברוך השם אז מ'האט אויסגעלערנט דעם עולם אונז גיימיר זיך מער נישט לאזן דו שלאגסט דיך מער נישט מיט נחום ראזנבערג נחום ראזנבערג פארט שוין צוריק צו זיין האום טאון האט געקויפט דאון סאוט א הויז ער האט געבויט א שול. נחום ראזענבערג דארף שוין נישט דא זיין, ער שלאגט ענק יעצט מיט די אלע מענטשן וועם עטס האטס געטאטשט, מיט די אלע וויקטעמס, ענד טראסט מי דער סטראנגער דען יו, און זיי זענען א מערהייט, איין ברוך מרדכי האט דאך אפגע'חזר'ט א גאנצע שטאט, איין יחיאל בראנער האט אפגע'חזר'ט א גאנצע שטאט, סאו זיי זענען די מערהייט. סאו איטס גאנא ביקאם אוט אוו הענד ענד ווייעלענט, איך האב דאס געווארנט יארן צוריק, נאר דעמאלטס האטס עטס נאך געלאכט פון מיר, ווייל עטס האטס געהאלטן דער קאסובער דאגי האט געהאלטן אז ער האט ביכולת מיך שטיל צו מאכן. און נאך אפאר אזאלכע משוגעים, ישראל האגער המצרי האט אויך אזוי געהאלטן, רבותי עס וועט גיין בלוט אין די גאסן, און נישט וואס איך טוה אינסטיגעיטן ס'זאל גיין בלוט חס ושלום, באט איטס גאנא העפן, מען קען זיך מער נישט לאזן, נעמסט א אומשילדיג קינד, הי דידנט איוון אפן היז אייז יעט, הי דידנט אינדזשוי לייף יעט, און דו באגראבסט אים אויף פאר לעבן, פארוואס? ווייל דו קענסט נישט האלטן דיין ערווה ביי דיר? קענסט נישט האלטן ס'דא עפעס א מוהל האט געמאכט יעצט א ברית און האט נעבעך אפגעשניטן דאס גאנצע פארן קינד, און אלע מוהלים בעקן אים אז ער איז נאך גערעכט. גיי צו דעם מוהל און ער וועט דיר מאכן א ברית, יו קענט טאטש עני מאר טשילדרען, איטס נאט גאנא העפן, ברוך השם יעדער איז אויסגעלערנט, איך האב נאר אנגעדרייט, יעצט האסטו שוין אנגעדרייט, אזוי ווי דער סיגעטער, דער ברך משה, ער האט אנגעדרייט מען זאל שלאגן, מען זאל שרייען און שפייען, שפעטער האט מען אים ארויסגעווארפן מיט שלעק, איך האב נאר אנגעדרייט, איינמאל דער עולם איז אנגעדרייט, פארווייטיגט, זיי האבן שוין נישט קיין מורא ארויסצוקומען. זענען די חזירים פינישט. און איך זאג עס וועגן דעם ווייל איך וויל אז דער עולם זאל אנהייבן זיך אויפצוועקן. איך פארשטיי נישט וויאזוי דער יוסף הערש שווארץ, ער הערט מיין האטליין, איך ווייס ער הערט, האט מיר אמאל געזאגט וויאזוי ער האט געהאט א חוצפה יעצט צו טאטשן בחורים. איי איי איטס ביאנד מי, איטס מיינד באגלינג. יעצט איך נעם א דיסקלעימער צו ס'איז אזוי געווען פונקטליך צו אזוי אבער דאס איז מ'האט אים אויפגעציקט. יעצט למעשה דארף מען דאס זעהן. אונז האמיר שוין א חזן ברוך מרדכי גייט מירצעשעם צוריק. יא איך ווייס פון. פון די אינסייד אינפארמעישן הי איז גאוינג בעק און מ'וועט האבן יעצט שוין דעם אשכנזי'ן אלס א דיין, איין זאך בעט איך ברוך מרדכי'ן פאר ער גייט צוריק זאל ער פארקויפן זיין בארד פאר מענדעלע חזר, ווען מענדעלע חזר קומט אריין אין שול מיט אזא לאנגע בארד האט ער א יאוס דערפון, אבער דרך ארץ פארן דין און די תפיסות נישט האבן דערפון קיין שום הנאה. דעם פאפא רב האב איך געוואלט פרעגן וואסערע ארץ מגדל חזירים ביסטו? דאסקאלאוויטש איז איינער, דא האסטו א צווייטן, ער איז א פאפענער, יוסף הערש דייטש כ'מיין אז ס'מאכניפקא בעלז ראחוב ברוך השם, די אלע חזירים האבן ווי צו דאווענען, איך האב נישט ווי צו דאווענען, יעצט דאס וויל איך זאגן אלע רבנים, איך מיין זאלסט ארויסשרייבן נאך א חרם אויף די אלע האטליינס, זענען אלע אסור. ווען נישט די האטליינס וואלט דאס אלעס נישט ארויסגעקומען. כ'האב אים געוואלט זאגן נאך א זאך, כ'האב געזאגט פארן פאפא רב ס'איז געווען פרשת ואתחנן איז געווען די יארצייט פונעם פריעריגן פאפא רב, ס'איז געווען טונקל דאס גאנצע שטעטל ווייל מ'האט געוואלט ביי שלש סעודות זאל מען שרייען השם מלך אין די טונקל, אין גאנצע שטעטל נישט געווען קיין לעקטער, און א בחור זאגט מיר כ'בין ארויסגעפארן מסיח לפי תומו כ'האב געקלערט כ'וועל אויספועלן ביים פאפא רב ביים ציון ערב שבת און כ'וועל דארטן זיין שבת. זאגט ער איינער איז צו מיר צוגעקומען אין די דאמעטארי נישט געווען קיין ליכט צו גארנישט געווען איינער האט מיך אנגעכאפט און ממש מכשיל געווען מיט משכב זכר במלוא מובן המילה און איך בין געווען דערשראקן א יונגער בחור איך האב נישט געקענט שרייען אפילו ווען איך שריי וואלט מען דאס נישט געהערט ביז אין שול אריין פאפא רב איך האלט זאלסט אויסלעשן אין גאנץ וועסטשעסטער קאונטי ווען דו זאגסט השם מלך דיין טאטע טאמער אזוי וועט ארויפפארן ווי א ספוטניק ווי א דזשעט ראקעט איך האלט אז די געלט וואס מען האט צוזאמגענומען דא פאר דעם. פארברעכער וואס ער האט געהארגעט אין פלארידע, איך האלט מען זאל דאס געלט לאזן דא ביי אונז, אונז ברויך מיר עס יעצט האבן, דעם טאוב'ן דארף מען האבן פאר דעם שווארץ, יעצט האמיר שוין דארט אזוי ברוך מרדכי איז א חזן, רבנים האמיר דאך שוין, און יעצט וועט אריין קומען דא דער בדחן, ברוך מרדכי וועט א שידוך טוהן אינאיינעם מיט יאגאד, קענען זיי ביידע חתונה האבן, מעג דאך היינט חתונה האבן א מעיל מיט א מעיל, דער בדחן וועט זאגן בדחנות. און אויב זיי האבן פראבלעמען אין שלום בית זאלן זיי גיין צו נחמיה, נחמיה צו אין אפארטמענט עף צו אפארטמענט דזשי וועט ער מאכן דארטן מיט זיי שלום בית. איך זאג ענק רבותי די מצב זעהט נישט אויס גוט סע זעהט זיך אויס אז דארט וועלן זיין רבנים מיט דיינים דארט וועט זיין אזא אויבן אן מען וועט זיך נאך שלאגן אויף שישי און אויף מפטיר יונה איך וויל נאכאמאל זאגן דעם עולם דאונט טעיק איט פאר גרענטעד. איינער זאגט מיר יא ביז אפאר חדשים ביז א יאר דו וועסט מיד ווערן דו וועסט צוריק פארן מיט. דו פארסט בעקווארדס זאג איך אים איך וויל דיר זאגן איין זאך נאר בעקווארדס קען מען געווינען אז מען פארט פארווארדס פארט מען אזוי ווי די זענען געפארן די רבנים מיטן משמרת הצניעות אונז פאר מען נאר בעקווארדס איך וויל ענק זאגן רבותי דער עולם איז אנגעווייטיגט די פעדאפיילס מיינען אז ס'איז א דזשאוק די וויקטימס זענען אזוי אנגעווייטיגט עטס זענט שוין נישט זיכער מיטן לעבן עטס זענט נישט זיכער מיטן זיצן אינדערהיים עטס וועטס גיין אין דזשעיל און די חברה וויל גאנא ראן יו דריי און נישט וואס איך זאג מען זאל עס טון, אונז זעמער מענטשן וואס אונז אבעי מיר די לאו, איך זאג נאר יו שוד בי קערפול, ביקאוז די גוטע צייטן, וויאזוי זינגט יום טוב ערליך, אוועק די גוטע צייטן, אלעס טוט זיך בייטן, משיח אויפן קליינעם מייזעלע קומט שוין באלד צו רייטן, ביז דעמאלט זאלט איר וויסן. זאגט דער פסוק ויקוצו מפני בני ישראל, איז געווארן פיל אין אלע בתי תיאטראות און קרקסאות פון די אידן, רבותי ווען א גוי דארף גיין אין תפיסה וועט ער זאגן איך גיי נישט אין די תפיסה ווייל דארט זענען דא אידן און זיי מאכן משכב זכור מיט די פריזנערס, רבותי אונז טוה מיר זיך ערווארבן זייער א שלעכטן נאמען, הערטס אויף, סטאפ איט, מענטשן קאלן וואס ביסטו געגאנגען ווידער צו די גוים האסט געגעבן אן אינטערוויו, זאג איך פאר די אלע מענטשן איך גיי גיין צו די אידן געבן אן אינטערוויו ס'וועט אין ערגעץ נישט אנקומען, דו קענסט נאר גיין צום גוי. און טרייטס מיך נישט שטיל צו מאכן. יעצט הלל טייטלבוים, אויב ס'אמת אז דו האסט נישט געלאזט גיין א האלב יאר זאלסטו וויסן דו ביסט מחיוב אויף די רציחה. אבער ווען יענער גייט ווען א האלב יאר צוריק וואלט ווען היינט שוין געווען די צווייטע רציחה נישט אנגעקומען. דו ביסט א רוצח און אן אכזר. און איך וויל דיך בעטן אז דו גייסט נוצן מיין וועג דארפסטו מיך קודם איבערבעטן ווייל עטס שקצים האטס זיך צאמגעזעצט מיט די רבנים און ארויסגעגעבן א חרם אויף מיר. איך האב נאך היינט נישט וואו צו דאווענען הלל. דו ווייסט שוין זיבן יאר וואס איך האב נישט וואו צו דאווענען? ווען איך דאווען מנחה הייב איך אן אמאל הודי און ווען איך דאווען שחרית הייב איך אמאל אן קרבנות צו אשרי ווייל איך ווייס נישט איך בין שוין צומישט אינגאנצן. טא דו גייסט דיך יעצט דא ארויפשטעלן אויף מיין וואגן און מיך האסטו געלייגט אין חרם ניין ניין ניין איך לאז דאס נישט צו. הלל די אלע רבנים די שקצים זענען מחיוב מיך איבערצובעטן פאר זיי גייען אויף מיין וועג. און אויף די רציחה וואס איז יעצט געשעהן, ביי מיר איז דאס א רציחה, אויף דעם ביסטו פאראנטווארטליך. יעצט אונז דארפן נאך זעהן דוד שיער זאל אויך דארט אנקומען און מ'נאמען פאטאגרעפער אויכעט, ער האט אים געגעבן פאר פופצן טויזנט דאלער ווערט אומזינסט, אויפן קינד וואס ער האט נעבעך מאלעסטעד. און איך האלט מ'דארף גיין צום סקולענער רעבן און מ'דארף אים פרעגן וועלעכס קאפיטל תהלים צו זאגן אז דער שווארץ זאל ארויסגיין. למעשה. געווען אמאל אזוי ווען א קאצקער רבי אין בני ברק געווען זייער שארף און די לעלובער רבי איז געווען די טאג פון די יארצייט אמאל אום שבת האט ער אויסגערופן זיין טאטן כאטש ער האט שוין נישט געלעבט און ער האט אויך געזאגט ברכו את ה' המבורך האט די קאצקער רבי געזאגט דאס קען איך אויך איך וויל דאס געבן דיין טאטן הגבה נעמט זאל איך וויסן אז דיין טאטע קומט דא דאס זעלבע אויך דער סקולענער רבי זאגט ער קען דעם קאפיטל תהילים וואס ער נעמט אוועק די תאווה געוואלט ער זאל אונז זאגן דעם קאפיטל תהילים וואס וועט ארויסנעמען יעצט דעם שווארץ. יוסף הערש שווארץ גייט גיין אין די דזשורי איך האלט יעדער זאל קומען ווייל ער גייט ענטפערן וואס מ'וועט אים פרעגן גייט ער ענטפערן אויפן גראם. מורא'דיג וואס דא גייט פאר. עס שטייט תלמיד שגלה מגלין רבו עמו. כ'האלט מען דארף דעם פאפא רב אויך אריין שטעלן דארטן. דאס איז דאך זיינס א תלמיד. און זיינס א בדחן. ער האט אים אויסגערופן ביי אלע חתונות. יעצט איך מיין אז דער אויבערלענדער דער וואס מ'האט אים געטראפן אין די. באבובער קעמפ דער איז אויך פון א פאפענער. דער פאפא רב קענסט אויפהערן מגדל צו זיין חזירים, הייב אן צו רעדן וועגן קדושה וועגן טהרה וועגן צניעות, זאג דיינע אינגעלייט זאלן אויסהערן מיין האטליין. נישט זאלן עס נישט אויסהערן. עניוועי, רבותי. מ'האט איינגעזעצט נאך א חזיר, און ווער טוט עס? איך האב שוין גארנישט מיט דעם. מיר איז אויך שוין די ידיעה צוגעקומען יעצט. ס'איז געווען נעבעך נאך א וויקטים וואס ער איז מיט מיטגעגאנגען, האט אים געוויזן דעם סיסטעם. און געבענטשט זאלט עטס אלע זיין. דער חזיר הייסט דזשאוסעף שווארץ אדער יוסף הערש שווארץ, ער וואוינט דא אין וויליאמסבורג, און אונז זעמיר דער עיר הקרובה אל החלל. בסך הכל האט מען דעם שטארק געהארגעט אין גרעיט נעק, דעם בחור'ל וואס מ'האט מאלעסטעד די וואך, דעם האט מען געהארגעט אין וויליאמסבורג, אונז זעמיר דער עיר הקרובה אל החלל. יעצט זאג איך נאכמאל פאר די אלע רבנים, גייטס אלע אין דר'ערד, די אלע וואס האבן אונטערגעשריבן און די אלע וואס בעקן די חזירים, איר זענט רוצחים. יעצט כ'האב געוואלט זאגן דעם אייזיקל אייכנשטיין, דעם גאלאנטא רב, האב איך געוואלט זאגן טו שנעל א שידוך, ווייל אז מ'וועט אוועקפירן יוסף הערש'ן, נישט זיין ווער ס'זאל זאגן בדחנות אויף דיין חתונה, און מאך אויך חתונה שנעל אלע קינדער, ווייל ס'וועט באלד נישט זיין קיין בדחן ווער ס'וועט דיך קענען אויפרופן. שוין, יעצט זייטס אלע געזונט, דאס איז געווען אן עמורדזשענסי.